בעזרת השם יתברך, מסכת תענית דף י"ג, מען הייבט אן דף י"ג עמוד א', אויבן, אמר רפרם בר פפא אמר רב חיסדא, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רפרם בר פפא אמר רב חיסדא, האט רפרם בר פפא נאכגעזאגט פון רב חיסדא, כל שהוא משום אבל, יעדע מאל וואס מען טאר זיך נישט וואשן אלץ אבילות, ווען טאר מען זיך נישט וואשן אלץ אבילות, ברענגט ער דוגמאות, כגון תשעה באב, תשעה באב וואשט מען זיך נישט ס'איז אסור ברחיצה, ווייל מען קלאגט אויפן חורבן, און די זעלבע זאך ואבל, א אבל אליין וואס איינער פון זיין ז' קרובים זענען אוועק טאר זיך נישט וואשן, איז דער דין איז, אסור בין בחמין בין בצונן, ס'טייטש א אבל און תשעה באב טאר מען זיך נישט וואשן, נישט מיט קיין הייס וואסער נישט מיט קיין קאלט וואסער, אבער, זאגט רב חיסדא, כל שהוא משום תענוג, טאמער די איסור רחיצה איז נישט אלס אבילות, נאר אלס תענוג, מען דארף זיך מונע זיין פון א תענוג, למשל, כגון תענית ציבור, איז דארט, איז בחמין אסור, הייס וואסער טאר מען טאקע נישט, אבער בצונן מותר, מיט קאלט וואסער מעג מען יא. אזא חילוק מאכט רב חיסדא צווישן אן אבל און א תענית, אזוי לאמיר עס רופן, א אבל טאר נישט נישט הייס וואסער נישט קאלט וואסער, און א תענית ציבור מעג מען מיט קאלט וואסער, חוץ תשעה באב. זאגט די גמרא, אמר רב אידי בר אבין, האט רב אידי בר אבין געזאגט, אף אנן נמי תנינא, בעצם איז דא א ראיה צו די דין פון רב חיסדא, פון אונזער משנה, ווייל שטייט ביי אונזער משנה, אז ביי דעם תענית ציבור דארט וואס מען האט געפאסט אלס די רעגן, שטייט ונועלין את המרחצאות. אז מען פארשפארט די בתי מרחץ, יעצט וויאזוי וואשט מען זיך אין די בתי מרחץ? מען וואשט זיך מיט הייס וואסער, און ממילא אז מען זעט אין די משנה אז פאר א תענית ציבור דארף מען נאר פארשפארן די מרחצאות די הייס וואסער, קען מען לכאורה מדייק זיין אז אין קאלט וואסער מעג מען זיך וואשן, איז לכאורה א ראיה צו רב חיסדא. אמר ליה אביי, זאגט אביי איך פארשטיי נישט וואס איז די ראיה, ואי בצונן אסור לאמיר זאגן מען טאר נישט נישט הייס נישט קאלט, איז וואס וואלט געדארפט שטיין אין די משנה, סוכרין את הנהרות מבעי ליה למיתני, ווילסט די משנה זאל שרייבן מען פארמאכט די מרחצאות אלס די הייס וואסער, און אויך מען שפארט צו די טייכן, די נהרות שפארט מען אויך צו ווייל מען טאר נישט מיט קאלט וואסער, אוודאי דאך נישט דא אזא זאך, און וואס דען? די משנה זאגט וואס מען קען טון, וואס טייטש מען טאר זיך נישט וואשן נישט אין הייס וואסער נישט אין קאלט וואסער, די מרחצאות קען מען פארשפארן, און די נהרות די טייכן טאר מען זיך נישט וואשן פארשפארן קען מען נישט, זאגט די גמרא ניין האסט נישט פארשטאנען די ראיה, אמר רב שישא בריה דרב אידי, אבא הכי קשיא ליה, וואס טייטש מיין טאטע רב אידי האט מדייק געווען פון דעם, ווייל מכדי תנן שטייט אין די משנה אסור ברחיצה, ס'שטייט שוין אז ביי א תענית טאר מען זיך נישט וואשן, אויב אזוי נועלין את המרחצאות למה לי? פארוואס דארף די משנה נאכאמאל זאגן אז מען פארשפארט די מרחצאות? אז מען טאר זיך נישט וואשן, פארשטייט זיך גייט קיינער נישט אין בית מרחץ און אז קיינער גייט נישט פארמאכט מען. און וואס איז די נקודה נועלין את המרחצאות? נאר וואס דען? זאגט רב שישא בריה דרב אידי די משנה וויל אונז מרמז זיין טאקע די ענין, אלא לאו שמע מינה, בחמין אסור בצונן מותר, די משנה וויל אונז קומען לאזן הערן אז מען פארמאכט די מרחצאות, ס'טייטש אוודאי טאר מען זיך נישט וואשן, אבער זאלסט וויסן וואסערע סארט וואשעריי טאר מען נישט, הייס וואסער, קאלט וואסער מעג מען יא, איז ווייטער א ראיה צו רב חיסדא. זאגט די גמרא ווייטער, לימא מסייע ליה, נאך א ראיה צו רב חיסדא, שטייט אין א ברייתא, כל חייבי טבילות, טובלין כדרכן, בין בתשעה באב, בין ביום הכפורים. חייבי טבילות טייטש א נידה א יולדת וואס דארף זיך טובל'ן א געוויסע טאג, איז טאמער דער טאג געפאלט תשעה באב צו יום כיפור, מעגן זיי זיך טובל'ן תשעה באב און יום כיפור אפילו נארמאל טאר מען זיך נישט וואשן, אבער טבילה בזמנה מצוה, און ממילא מעגן זיי זיך טובל'ן. יעצט אזוי, זאגט די גמרא במאי, וואסערע סארט טבילה רעדט מען דא? אילימא בחמין אין הייס וואסער, קען דאך נישט זיין. טבילה בחמין מי איכא, קען מען זיך בכלל טובל'ן אין הייס וואסער? שאובין נינהו! מען רעדט דא פון א נידה און א יולדת א טבילה דאורייתא אמאליגע צייטן איז נישט געווען א מקווה וואס איז געווען הייס מען האט זיך געדארפט גיין טובל'ן אין א טייך און ממילא א הייסע מקווה נישט דא אזא זאך נאר פון וואס רעדט מען אלא לאו בצונן מען רעדט דא פון קאלט וואסער און ס'שטייט דא קלאר פון תשעה באב מען רעדט זיך דא פון איינע פון די זאכן וואס מען רעדט דא איז תשעה באב תשעה באב יום כיפור און ס'שטייט דארט וחייבי טבילות אין איניש אחרינא לא אז דווקא חייבי טבילות זיי מעגן זיך וואשן מיט קאלט וואסער אבער סתם א מענטש אין גאס טאר זיך נישט אפוואשן מיט קאלט וואסער תשעה באב, איז נאך א ראיה צו רב חיסדא, וואס רב חיסדא האט טאקע אזוי געזאגט אז א אבל, און די זעלבע זאך תשעה באב וואס מען פאסט אלס אבילות, טאר מען זיך נישט וואשן מיט קיין קאלט וואסער. זאגט די גמרא אמר רב חנא בר קטינא, ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, פארוואס? ווייל לא נצרכה אלא לחמי טבריה, וואס טייטש קען זיין אוודאי אז יעדער מעג זיך וואשן מיט קאלט וואסער תשעה באב, אנדערש ווי רב חיסדא, איי פארוואס שטייט דא דווקא חייבי טבילות? ווייל חייבי טבילות מעגן זיך אפילו מיט הייס וואסער. איי מ'האט דאך געפרעגט אז הייס וואסער איז דאך נישט שייך, ווייל הייס וואסער איז שאובין, ס'איז נישט קיין מעיין און זיי דארפן זיך טובל'ען אין א מעיין, אויף דעם איז דער תירוץ חמי טבריה. חמי טבריה, דאס איז א וואסער וואס קומט פון די ערד וואס איז אנגעהייצט נאטירליך וואס מ'דארף נישט אנהייצן, וואס דאס איז יא הייס, איז דארט מעגן זיך נאר טובל'ען חייבי טבילות, אבער סתם מענטשן קענען זיך וואשן מיט קאלט וואסער תשעה באב. איי פרעגט די גמרא, וויאזוי קענסטו אזוי זאגן, אי הכי אימא סיפא, אויב אזוי זיי מיר מסביר די סיפא, אין די סיפא אין די ברייתא שטייט דארט, אמר רבי חנינא סגן הכהנים, אז כדאי הוא בית אלקינו לאבד עליו טבילה פעם אחת בשנה, ס'טייטש רבי חנינא סגן הכהנים קריגט זיך אויף די תנא קמא אין די ברייתא, תנא קמא אין די ברייתא האט געזאגט כל חייבי טבילות מעגן זיך טובל'ן תשעה באב, זאגט רבי חנינא סגן הכהנים, די אייבערשטע'ס בית המקדש איז חרוב געווארן, אלע וואס דארפן זיך טובל'ן, ס'ברענט נישט אזויפיל, שטופ עס אפ מיט א טאג, כדאי הוא בית אלקינו לאבד עליו טבילה פעם אחת בשנה, איינמאל א יאר וועט מען זיך נישט טובל'ען, עסט אפשטופן אויף מארגן, אזוי זאגט ר' חנינא סגן הכהנים, און ממילא זאגט די גמרא, ואי אמרת בצונן מותר, ירחץ בצונן, ס'טייטש אזוי, גאנץ גוט טאמער מען זאגט אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט, אז פון די ברייתא איז א ראיה צו רב חיסדא, ווייל די תנא קמא רעדט פון קאלט וואסער, און די תנא קמא זאגט דווקא חייבי טבילות זיי מעגן זיך וואשן מיט קאלט וואסער תשעה באב אבער אנדערע נישט אזוי ווי רב חיסדא, אויב אזוי שטימט טאקע די ווערטער פון ר' חנינא סגן הכהנים, ווייל ר' חנינא סגן הכהנים קריגט זיך אויפן תנא קמא, און ער זאגט ניין וואס עפעס, קיינער טאר זיך נישט וואשן מיט קאלט וואסער תשעה באב, אפילו די חייבי טבילות, זאלן זיי צואווארטן א טאג ס'ברענט נישט, אבער טאמער מ'זאגט, אזוי ווי רב חנא בר קטינא, אז די תנא קמא האט נישט גערעדט פון קיין קאלט וואסער, ס'טייטש אז די ברייתא גייט נישט ווי רב חיסדא, די ברייתא האלט יעדער מעג זיך וואשן מיט קאלט וואסער תשעה באב, די שאלה דא איז וועגן חמי טבריא, און די תנא קמא זאגט אז איינער וואס א חייבי טבילה, ער מעג זיך טובל'ן אפילו אין חמי טבריא תשעה באב, אויב אזוי וואס זאגט רב חנינא סגן הכהנים, כדאי בית אלקינו לאבד עליו טבילה פעם אחת בשנה, ס'טייטש, אויב מען זאגט אזוי איז פשט יעדער מעג זיך וואשן מיט קאלט וואסער, איז דער חייבי טבילות לאמיר זאגן אז רבי חנינא סגן הכהנים האלט ער טאר זיך נישט וואשן אין חמי טבריה, איז פיין ער זאל זיך וואשן אין קאלט וואסער, וואס איז פשט אז ער זאגט כדאי בית אלקינו לאבד עליו טבילה פעם אחת בשנה דארף אפשטופן די טבילה דארף גארנישט אפשטופן זאל זיך וואשן אין קאלט וואסער לכאורה א ראיה אז באמת איז נישט אזוי ס'טייטש אז באמת אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט פון די ברייתא איז יא א ראיה צו רב חיסדא, און תנא קמא רעדט טאקע פון קאלט וואסער, ער זאגט חייבי טבילות מעגן זיך וואשן קאלט וואסער, אנדערע מענטשן נישט, און אויף דעם זאגט רבי חנינא סגן הכהנים אז אפילו חייבי טבילות טארן אויך נישט, אמר רב פפא זאגט רב פפא ניין, באסרא דלא שכיח צוינן, קען זיין אז רעדט זיך אין א פלאץ וואס ס'איז נאר דא חמי טבריה עס איז נישט דא קיין קאלט וואסער, און ממילא פשט אזוי. העט ווען געווען קאלט וואסער איז נישט קיין פראבלעם קען זיך טאקע יעדער איינער וואשן אבער היות וואס ס'איז נישט דא ס'איז נאר דא הייס וואסער איז דא זאגט די תנא קמא די חייבי טבילות זאלן זיך טובל'ן און אויף דעם זאגט רבי חנינא סגן הכהנים אז ניין אז כדאי בית אלקינו לאבד עליו טבילה פעם אחת בשנה שטופ עס אפ מיט א טאג ווי איידער זיך וואשן אין הייס וואסער אבער קען זיין יעדער איז מודה אז אין קאלט וואסער מעג מען וממילא איז נישט קיין ראיה צו רב חיסדא. זאגט די גמרא ווייטער, תא שמע, א קשיא פון א ברייתא אויף רב חיסדא. שטייט אין די ברייתא, כשאמרו אסור במלאכה, ווען חזל האבן געזאגט אז ביי א תענית ציבור טאר מען נישט גיין אין ארבעט ס'איז אסור במלאכה, לא אמרו אלא ביום, דאס איז נאר בייטאג. אבער בלילה, ביינאכט, די נאכט פון די תענית, מותר, מעג מען ארבעטן. ווי רש"י זאגט אז בעצם דאס גייט אויך ארויף אויף תשעה באב, וממילא בעצם איז דאס א ראיה אז תשעה באב ביינאכט מעג מען ארבעטן, אבער רש"י פירט אויס מיט אינטערעסאנטע לשון אבל אין מפרסמין הדבר, מען איז נישט מפרסם די היתר, למעשה אין די פוסקים שטייט פארשטייט זיך נישט אזוי, אבער אינטערסאנטע רש"י. זאגט יעצט די ברייתא ווייטער, די זעלבע זאך וכשאמרו אסור בנעילת הסנדל, לא אמרו אלא בעיר, אבל בדרך מותר, ס'טייטש די איסור פון טראגן שיך ביי א תענית ציבור, איז אויך נאר אין שטאט, אינדרויסן פון שטאט בדרך מעג מען, הא כיצד, זאגט די ברייתא יוצא לדרך נועל, נכנס לעיר חולץ, ס'טייטש אז אויב מ'איז אויפן וועג מעג מען גיין שיך, מ'קומט אריין אין שטאט טוט מען אויס די שיך. נאך א זאך זאגט די ברייתא, וכשאמרו אסור ברחיצה, לא אמרו אלא כל גופו, אבל פניו ידיו ורגליו מותר, ס'טייטש די איסור רחיצה איז אויך נאר די גאנצע גוף, אבער פניו ידיו ורגליו מעג מען וואשן, ס'טייטש די ברייתא זאגט דא דריי זאכן, קודם זאגט די ברייתא די איסור מלאכה איז נאר בייטאג נישט ביינאכט, די איסור נעילת הסנדל איז נאר אין שטאט נישט אונטערוועגנס, און די איסור רחיצה איז נאר די גאנצע גוף נישט די פנים. פירט די ברייתא אויס, וכן אתה מוצא במנודה ובאבל, ס'טייטש א מנודה איינער וואס איז אין חרם אדער א אבל איז די זעלבע זאך, די אלע זאכן זענען מותר דא און מותר דא, אסור דא און אסור דא, איז די גמרא גלייך מדייק מאי לאו אכולהו, לכאורה מיינט די ברייתא צו זאגן אלעס, וואס טייטש אזוי ווי מען האט געזאגט ביי א תענית ציבור אז די איסור מלאכה איז בייטאג נישט ביינאכט, די נעילת הסנדל איז בעיר נישט בדרך, די רחיצה איז כל גופו נישט פניו ידיו ורגליו, איז דאך א אבל איז אויך אזוי, א אבל מעג ארבעטן ביינאכט, א אבל מעג גיין שיך אונטערוועגנס, און א אבל מעג זיך וואשן פניו ידיו ורגליו די איסור איז נאר כל גופו, אויב אזוי ובמאי עסקינן, דארף מען פארשטיין וואסערע סארט וואשעריי רעדט מען דא, אז שטייט אין די ברייתא מען טאר נישט וואשן די גאנצע גוף, נאר די פנים. אילימא בחמין, העסטו וועלן זאגן מ'רעדט דא פון הייס וואסער, קען נישט זיין זאגט די גמרא, פניו ידיו ורגליו מי שרי, א אבל מעג דען וואשן פניו ידיו ורגליו מיט הייס וואסער? שטייט קלאר אז נישט, והאמר רב ששת, אבל אסור להושיט אצבעו בחמין, א אבל טאר אפילו נישט צורירן הייס וואסער מיט זיין פינגער, ממילא דאס אוודאי קען נישט זיין, אלא לאו, נאר אוודאי רעדט מען בצונן, פון קאלט וואסער, און ממילא אויב אזוי קומט אויס, וואס זאגט אונז דא די ברייתא, אז סיי א אבל און סיי ביי א תענית ציבור, מיט קאלט וואסער מעג מען זיך וואשן פניו ידיו ורגליו אבער נישט די גאנצע גוף, אויב אזוי קומט אויס די ברייתא זאגט אונז אז ביי א תענית ציבור טאר מען זיך נישט וואשן די גאנצע גוף מיט קאלט וואסער, דאס איז ממש נישט ווי רב חיסדא, די חלק האבל שטימט, רב חיסדא איז אויך מודה א אבל טאר זיך נישט וואשן די גאנצע גוף נישט מיט קיין קאלט וואסער נישט מיט קיין הייס וואסער, אבער רב חיסדא האט דאך געזאגט אז ביי א תענית ציבור מעג מען וואשן די גוף מיט קאלט וואסער, נאר נישט מיט הייס וואסער, און דא אין די ברייתא טאמער די ברייתא רעדט טאקע פון קאלט וואסער, איז פשט אז די ברייתא זאגט אז ביי א תענית ציבור מעג מען אויך נאר וואשן פניו ידיו ורגליו מיט קאלט וואסער, אבער די גוף טאר מען נישט וואשן ביי תענית ציבור אינגאנצן נישט, איז א קשיא אויף רב חיסדא, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין קשיא, לעולם בחמין, ס'טייטש די ברייתא רעדט פון הייס וואסער, די ברייתא זאגט ביי תענית ציבור קאלט וואסער מעג מען זיך וואשן די גאנצע גוף אזוי ווי רב חיסדא האט געזאגט הייס וואסער דאס מעג מען נאר די פנים און נישט די גאנצע גוף, איי דקא קשיא לך, וכן אתה מוצא במנודה ובאבל, אויב אזוי איז אבער שווער, וואס טוט זיך ביי אובל? ווייל ביי א אבל קען נישט זיין אז די ברייתא זאגט אונז א אבל מעג וואשן פניו ידיו ורגליו מיט הייס וואסער, ווייל אזוי ווי מען האט פריערט געזען רב ששת האט געזאגט א אבל טאר נישט צורירן קיין הייס וואסער אפילו מיט א פינגער, איז אויף דעם ענטפערט די גמרא אשארא קאי, וואס טייטש דאס אז די ברייתא פירט אויס וכן אתה מוצא במנודה ובאבל אז א אבל האט די זעלבע דין ווי א תענית ציבור, דאס איז אויף אלעס חוץ פון די ענין פון וואשן, חוץ די ענין פון רחיצה, פארוואס? ווייל ביי אלע אנדערע דינים בעצם זענען זיי גלייך, וואס טייטש, ביי די איסור פון נעילת סנדל און ביי די איסור מלאכה איז די זעלבע זאך א תענית ציבור, די זעלבע זאך א אבל, ביידע האבן די זעלבע דינים, און ממילא, אז מען זאגט ביי א תענית ציבור אז מלאכה איז נאר אסור בייטאג נישט ביינאכט, די זעלבע ביי אבל, מען זאגט ביי א תענית ציבור אז שיך טאר מען נישט גיין אין שטאט אבער אונטערוועגנס מעג מען יא, איז ווייטער די זעלבע זאך ביי אן אבל, אבער ווען סקומט צו די ענין פון רחיצה, וואס דארט, אזוי ווי רב חיסדא האט מסביר געווען, זענען זיי קיינמאל נישט געווען גלייך, ווייל ביי א תענית ציבור מעג מען זיך וואשן מיט קאלט וואסער, און א אבל טאר זיך נישט וואשן מיט קאלט וואסער, און במילא דאס טאקע איז נישט נכלל דא אין דעם כלל פון וכן אתה מוצא במנודה ובאבל, נאר אזוי ווי מען האט געשמועסט דאס זענען אנדערש ביי א תענית ציבור מעג מען זיך וואשן די גאנצע גוף מיט קאלט וואסער, און פניו ידיו ורגליו מיט הייס וואסער, און אן אבל טאר בכלל נישט צורירן קיין הייס וואסער, מיט קאלט וואסער מעג ער וואשן פניו ידיו ורגליו, אבער דאס ווערט פארצופאל נישט דערמאנט דא אין דעם ברייתא. זאגט יעצט די גמרא ווייטער תא שמע, נאך א קשיא אויף רב חיסדא, דאמר רב אבא הכהן משום רבי יוסי הכהן, מעשה ומתו בניו של רבי יוסי ברב חנינא, די זינען פון רבי יוסי ברב חנינא זענען געשטארבן, ורחץ בצונן כל שבעה, און ער האט זיך געוואשן מיט קאלט וואסער אלע זיבן טעג ס'טייטש גאנץ שבעה, איז דאך א קשיא אויף רב חיסדא, רב חיסדא האט געזאגט א אבל טאר זיך נישט וואשן אפילו נישט מיט קיין קאלט וואסער, ענטפערט די גמרא, התם דארט איז געווען אנדערש, כשתכפו אבליו הוה, ס'איז געווען אסאך אבילותן, עס טייטש זיינע קינדער זענען געשטארבן איינס נאכענאנד, וואס דאס איז נישט קיין נארמאלע ציור, וואס ווען אפאר קינדער שטארבן איינס נאכן צווייטן א מענטש דארף זיצן שבעה איינמאל נאכן צווייטן, דארט האט מען מתיר געווען כל מיני קולות, ווייל ס'דאך נישט שייך א מענטש זאל זיך פירן באבילות אזא לאנגע תקופה, דתניא, אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, תכפוהו אבליו זה אחר זה, טאמער איינער דארף נעבעך זיצן שבעה אפאר מאל נאכאנאנד, איז דער דין איז הכביד שערו, טאמער זיין האר למשל ווערט שווער מ'טאר זיך נישט שערן, איז מיקל בתער, מעג ער לייכטער מאכן זיין קאפ מיט א גאל מעסער, וואס דאס איז א אופן פון א שינוי, ווייל ס'דא דא צוויי שינויים, קודם כל נארמאל מ'שערט זיך אפ שערט מען אפ די גאנצע האר, ער טאר נישט, ער מעג נאר מיקל, ער שניידט פון אויבן די שפיץ פון די האר, זאל ווערן אביסל לייכטער, און די צווייטע שינוי איז נארמאל נוצט מען א שערל, דא נוצט ער א גאל מעסער, איז צוויי שינויים, און די זעלבע זאך מכבס כסותו במים, ער וואשט אויס זיינע בגדים מיט וואסער, וואס דאס איז אויך א שינוי, און די גמרא איז מסביר וואס די שינוי אמר רב חיסדא בתער אבל לא במספריים, נוצן א גאל מעסער נישט קיין שערל איז א שינוי, און די זעלבע זאך במים, ער וואשט אויס די בגדים מיט וואסער, ולא בנתר ולא בחול, נתר דאס איז א ערץ, א זייף צו וואס, בחול איז אויך מיט א זאמד וואס מען פלעגט נוצן נארמאל אויסוואשן בגדים, מיט כעמיקאלן, מיט זייפן, זאל שיין ווערן, זאל ווייס ווערן, דאס טאר מען נישט טון, נאר מיט פשוטע וואסער. על כל פנים זעט מען אז תכפוהו אבליו, ווען איינער זיצט שבעה אפאר מאל איז דא געוויסע קולות, איז אויך דא א קולא ער מעג זיך וואשן אבער נארמאל קען אוודאי זיין ווי רב חיסדא געזאגט מען טאר זיך נישט וואשן א אויוועל טאר זיך נישט וואשן אפילו נישט מיט קיין קאלט וואסער אמר רבא ברענגט אונז די גמרא רבא רבא קריגט זיך אויף רב חיסדא זאגט רבא אויוועל מותר לרחוץ בצונן כל שבעה רבא זאגט קלאר א אויוועל מעג זיך וואשן מיט קאלט וואסער גאנץ שבעה פארוואס? מידי דהוה אבשרא וחמרא אזוי ווי ער מעג עסן פלייש טרינקען וויין מעג ער זיך אויך וואשן. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא אויף רבא פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, אין הבוגרת רשאה לנוול את עצמה בימי אבל אביה, וואס טייטש טאמער איר טאטע זיצט שבעה, אדער טאמער א בוגרת זיצט שבעה אויפן טאטן, בוגרת דאס איז טייטש א מיידל וואס איז צוועלף אהאלב יאר, וואס דאס איז געווען נארמאל די יארן וואס מען האט חתונה געמאכט א מיידל, איז טאמער זי זיצט שבעה צו איר טאטע זיצט שבעה, טאר זי זיך נישט פירן נארמאל אויף אן אופן פון אבילות, זי טאר זיך נישט פארמיסן, פארוואס ווייל חזל האבן געוואלט מען זאל וועלן חתונה האבן מיט איר, און ממילא טאר זי נישט מיאוס ווערן, מען וועט שוין זען וואס דאס מיינט, אבער לכאורה קען מען מדייק זיין דא, הא נערה רשאה, אז א נערה איינער וואס איז נאך נישט קיין בוגרת א מיידל וואס איז צוועלף, זי דארף זיך פירן מיט געהעריגע דיני אבילות, ס'טייטש יעדער דארף זיך פירן מיט דיני אבילות חוץ א בוגרת האט מען געזאגט זי טאר זיך נישט מיאוס מאכן, יעצט אזוי וואס מיינט דאס מיאוס מאכן, זאגט די גמרא מאי לאו ברחיצה, לכאורה רעדט מען דא פון זיך וואשן, אז א בוגרת מעג זיך וואשן, און א נערה אנדערע טארן נישט, ובמאי, וואסערע סארט וואסער רעדט מען דא, אילימא בחמין הייס וואסער, איז וואס הייס וואסער אין הבוגרת רשאה, אז הייס וואסער געט מען א היתר פאר א בוגרת זיך צו וואשן מיט הייס וואסער פארוואס והאמר רב חיסדא אבל אסור להושיט אצבעו בחמין פריער האט מען געזעהן פון רב ששת רב חיסדא האט אויך געזאגט אז א אבל טאר נישט צורירן אפילו קיין הייס וואסער איז נישט מעגליך אז מען האט מתיר געווען פאר א בוגרת זיך ממש צו גיין אפוואשן מיט הייס וואסער ווייל טאמער די פראבלעם איז ניוול זאל נישט זיין מיאוס איז קאלט וואסער פונקט ווי הייס וואסער וואס עפעס זאל מען איר מתיר זיין הייס וואסער אלא לאו בצונן נאר לכאורה וואס רעדט מען דא פון קאלט וואסער און קאלט וואסער איז נאר דא א היתר פאר א בוגרת נישט פאר א צווייטן און וויאזוי קען רבא זאגן אז א אבל מעג זיך וואשן גאנץ שבעה מיט קאלט וואסער? ענטפערט די גמרא לא. ווער זאגט די ברייתא רעדט פון זיך וואשן? אכיחול ופירכוס, כיחול דאס איז די אויגן וואס מען מאכט בלוי, פירכוס דאס איז ווען מען ציפט מען צעפט די האר, דאס האט מען מתיר געווען פאר בוגרת נישט פאר אנדערע, אבער וואשן קען אוודאי זיין ווי רבא האט געזאגט יעדער מעג זיך וואשן מיט קאלט וואסער, זאגט אונז די גמרא לימא מסייע ליה, לכאורה האט מען א ראיה צו רבא אויכעט, דאמר רבי אבא הכהן משום רבי יוסי הכהן, מעשה ומתו בניו של רבי יוסי בר חנינא, ורחץ בצונן כל שבעה, די זעלבע מעשה וואס מען האט פריערט געזען, אז די קינדער זענען אים אוועק, און ער האט זיך געוואשן גאנץ שבעה, לכאורה א ראיה צו רבא, זאגט די גמרא אזוי ווי פריערט אויכעט, אמרי התם בשתכפוהו אבליו זה אחר זה, דארט איז נישט קיין נארמאלע ציור, נאר דארט איז געווען א מעשה אז די קינדער זענען אים געשטארבן איינס נאכאנאנד, ער געדארפט זיצן שבעה אפאר מאל איינמאל נאכן צווייטן, איז דארט האט מען מתיר געווען דתניא אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, תכפוהו אבליו זה אחר זה, הכביד שערו מיקל בתער, ומכבס כסותו במים, ואמר רב חסדא בתער ולא במספרים, במים ולא בנתר ולא בחול ולא באהל, נישט מיט קיין אנדערע זאכן נאר מיט א שינוי, אבער על כל פנים האבן מיר געזען פארוואס דארט איז אנדערש און במילא נישט קיין ראיה צו רבא, ברענגט אונז די גמרא א צווייטע גירסא פון רבא וואס לויט די גירסא שטימט עס גאר יא מיט רב חסדא, איכא דאמרי ס'איז דא וואס זאגן אמר רבא אבל אסור בצונן כל שבעה אז א אבל טאר זיך טאקע נישט וואשן בימי אבילות, מאי שנא מבשר ויין, איי פריערט האט ער געזאגט א סברה פארוואס יא, ווייל אזוי ווי ער מעג עסן פלייש מיט וויין זאל ער זיך אויך מעגן וואשן, איז זאגט רבא פארוואס איז אנדערש פון פלייש און וויין, פארוואס טאקע פלייש און וויין מעג א אבל עסן און טרינקען אבער זיך וואשן טאר ער נישט, ווייל התם לפכוחי פחדיה הוא דעביד, ס'טייטש די סיבה וואס מ'האט מתיר געווען צו עסן פלייש און טרינקען וויין, איז ווייל א אבל איז אין א פחד און א דאגה, איז פארזויערט און פארביטערט אויף דעם וואס ער איז אן אבל, איז עסט ער די פלייש און טרינקט די וויין זיך צו בארואיגן, אבער זיך וואשן דאס טוט מען נישט זיך צו בארואיגן דאס איז ממש א תענוג, דאס האט מען נישט מתיר געווען, זאגט די גמרא לימא מסייע ליה, לכאורה האבן מיר א ראיה צו רבא, ווייל מ'האט דאך געזען די ברייתא אין הבוגרת רשאה לנוול עצמה, הא נערה רשאה, וואס טייטש אז דער היתר זיך צו וואשן איז נאר געגעבן געווארן פאר א בוגרת, זעהן מיר אז קיינער טאר זיך נישט וואשן, א ראיה צו רבא. און מען ברענגט טאקע די ראיה במאי אילימא בחמין אין הבוגרת רשאה והאמר רב חסדא אבל אסור להושיט אצבעו בחמין אלא לאו בצונן די ברייתא אוודאי רעדט פון קאלט וואסער פון דעסוועגן זעהן מיר נאר א בוגרת מעג זיך וואשן מיט קאלט וואסער אנדערע טארן נישט ווייטער א ראיה צו רבא זאגט די גמרא לא ס'איז נישט קיין ראיה פארוואס ווייל די ברייתא רעדט אכיחול ופירכוס פון כיחול פון בלוי מאכן די אויגן פירכוס וואס מען האט פריערט גערעדט מיט די האר דאס האט די ברייתא מתיר געווען פאר א בוגרת און גע'אסר'ט פאר א נערה אבער קען אוודאי זיין זיך וואשן מעג זיך יעדער וואשן יעדע אבל מעג זיך וואשן מיט קאלט וואסער זאגט יעצט די גמרא אמר רב חסדא לייגט יעצט רב חסדא צו, נאכדעם וואס מ'האט איינגעזעצט די ברייתא אכיחול ופירכוס, אז כיחול ופירכוס האט מען נאר מתיר געווען פאר א בוגרת, אבער אנדערע נישט, זאגט רב חסדא זעהן מיר דא, זאת אומרת, אבל אסור בתכבוסת כל שבעה, אז אזוי ווי קיינער טאר נישט קיין כיחול און פירכוס, נאר א בוגרת, איז די זעלבע זאך פאר וואשן די בגדים, ס'איז אויך זיך שיין צו מאכן, דאס טאר מען נישט, א בוגרת אפשר דא א מין היתר, אבער סתם א אבל טאר נישט, זאגט די גמרא והלכתא, די הלכה איז טאקע אבל אסור לרחוץ כל גופו בין בחמין בין בצונן כל שבעה, אז א אבל טאר זיך נישט וואשן נישט מיט קיין הייס וואסער און נישט מיט קיין קאלט וואסער, אזוי האט רב חסדא געזאגט, אזוי האבן מיר געזעהן רבא אין די איכא דאמרי האט געזאגט, אבל אבער פניו ידיו ורגליו, בחמין אסור בצונן מותר, מיט קאלט וואסער מעג זיך א אבל וואשן פניו ידיו ורגליו, אבל אבער לסוך, זיך זאלבן, שמירן מיט אויל, איז אפילו כל שהוא אסור, אפילו א טראפל איז אויך אסור, ואם לעבר את הזוהמא, טאמער ער שמעקט און ער דארף זיך זאלבן אלץ די שמעק נישט אלץ תענוג, מותר, דעמאלטס מעג ער. זאגט יעצט די גמרא ווייטער א נייע ענין, צלותא דתעניתא היכי מדכרינן, ווי דערמאנט מען עננו ביי שמונה עשרה? זאגט די גמרא, אדבריה רב יהודה לרב יצחק בריה, רב יהודה האט גענומען זיין זון רב יצחק ודרש און ער האט אים געענטפערט אזוי, יחיד שקיבל עליו תענית, א יחיד וואס האט מקבל געווען אויף זיך א תענית, מתפלל של תענית דארף ער זאגן עננו ביי שמונה עשרה, והיכן אומרה, ווי זאגט ער עס? בין גואל לרופא, צווישן די ברכה פון גואל ישראל און רופא חולי עמו ישראל, לייגט מען צו א איבעריגע ברכה, און דארט זאגט מען עננו. מתקיף לה רב יצחק, פרעגט רב יצחק א קשיא צו זיין טאטן, זאגט ער וכי יחיד קובע ברכה לעצמו? וואס טייטש ווי רוב מפרשים פארשטייען רב יצחק'ס קשיא, איז נישט א קשיא ספעציפיש אויף א תענית יחיד תענית ציבור, נישט דאס די נקודה, די עיקר נקודה פון רב יצחק איז, אז רב יצחק פארשטייט, ס'נישט דא אזא זאך, א יחיד, א מענטש, דאווענט שטילע שמונה עשרה, און לייגט דארט צו א ברכה. נישט קיין חילוק צו א תענית יחיד צו א תענית ציבור, א מענטש דאווענט שטילע שמונה עשרה לייגט מען נישט צו קיין ברכות, א בעל תפילה איז עפעס אנדערש, אבער א יחיד וואס דאווענט נישט דא אזא זאך, אלא אמר רב יצחק און במילא זאגט רב יצחק, בשומע תפילה, דאווענט שמונה עשרה א שטילע שמונה עשרה, די איינציגסטע פלאץ וואס מעגסט צולייגן עננו איז ביי שומע תפילה, נישט צולייגן א ברכה, וכן אמר רב ששת, רב ששת זאגט אויך אזוי בשומע תפילה, מיתיבי. פרעגט די גמרא א קשיא אויף רב יצחק פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, אין בין יחיד לציבור, אלא שזה מתפלל שמונה עשרה וזה מתפלל תשע עשרה, ס'טייטש די חילוק צווישן א יחיד און א ציבור, מ'וועט שוין זען וואס מיינט יחיד און ציבור, אבער די חילוק צווישן די צוויי, איז ביי איינס פון זיי ביי א יחיד דאווענט מען שמונה עשרה, וואס רש"י זאגט אוודאי היינט דאווענט מען נײַנצן ברכות, אבער דאס מיינט שמונה עשרה, און ביי א ציבור דאווענט מען תשע עשרה, וואס מיטן היינטיגן חשבון איז עס צוואַנציק ברכות, וואס טייטש ביי א יחיד לייגט מען נישט צו א ברכה, און ביי א ציבור לייגט מען צו א ברכה. יעצט אזוי אזוי זאגט די ברייתא, וואס איז באמת די חילוק צווישן א יחיד און א ציבור, וואס מיינט יחיד און וואס מיינט ציבור, עמיר שוין זעהן די גמרא דן זיין, אבער קודם לאמיר אויסשמועסן טאקע די צוויי צדדים, איין צד פון יחיד און ציבור קען מען זאגן אז יחיד מיינט א פריוואטע מענטש דאווענט שטיל שטילע שמונה עשרה, ציבור מיינט א בעל תפילה דאווענט א שליח ציבור, א צווייטע וועג קען מען זאגן ניין אז יחיד מיינט א תענית יחיד און ציבור מיינט א תענית ציבור, אויב מען זאגט די צווייטע וועג אז ציבור מיינט א תענית ציבור, דעמאלטס אפילו א יחיד וואס דאווענט ביי א תענית ציבור הייסט אויך ציבור, לויטן ערשטן וועג איז יחיד מיינט שטילע שמונה עשרה ציבור מיינט הויעך שמונה עשרה, לויטן צווייטן וועג איז די שאלה וועלכע סארט תענית מען רעדט דא, און דאס זאגט טאקע די גמרא, מאי יחיד ומאי ציבור, וואס מיינט דאס יחיד און וואס מיינט דאס ציבור, אילימא יחיד ממש וציבור שליח ציבור, עסט וועלן זאגן אז יחיד מיינט א פריוואטע מענטש א שטילע שמונה עשרה, און ציבור מיינט א בעל תפילה הויעך שמונה עשרה, אבער אויב אזוי זאגט די גמרא קומט אויס אז די ברייתא זאגט אונז אז ביי שטילע שמונה עשרה דאווענט מען א נארמאלע שמונה עשרה, און ביי הויעך שמונה עשרה לייגט מען צו א ברכה, אבער דא זאגט די גמרא דאס איז נישט ריכטיג, ווייל הני תשע עשרה, עשרין וארבע הוו, וואס טייטש א בעל תפילה ביים תענית ציבור דאווענט נישט נײַנצן ברכות לייגט נישט צו איין ברכה, נאר מען דאווענט פֿיר און צוואַנציק ברכות מען לייגט צו זעקס ברכות ווי מען וועט זען אין די קומענדיגע פרק, און ממילא דאס קען נישט זיין אלא לאו, נאר וואס דען וועט מען מוזן טאקע זאגן אז וואס מיינט יחיד וואס מיינט ציבור הכי קאמר אין בין יחיד דקיבל עליו תענית יחיד ליחיד שקיבל עליו תענית ציבור אלא שזה מתפלל שמונה עשרה וזה מתפלל תשע עשרה וואס טייטש אז די ברייתא זאגט אונז אז ס'ווענדט זיך יחיד ציבור צו ס'איז א תענית יחיד צו א תענית ציבור. א תענית יחיד דאווענט מען אכצן ברכות טייטש מ'לייגט נישט צו א ברכה. א תענית ציבור דעמאלטס יעדע יחיד לייגט צו א ברכה. אויב אזוי זעהט מען לכאורה קלאר אין די ברייתא אז ס'איז יא דא אזא זאך אז א יחיד ביי שטילע שמונה עשרה לייגט צו א ברכה. שמע מינה, יחיד קובע ברכה לעצמו, אז א יחיד ביי שטילע שמונה עשרה קען צולייגן א ברכה. און רבי יצחק האט דאך געזאגט אז א יחיד קען נישט צולייגן ביי שטילע שמונה עשרה א ברכה. איז א קשיא אויף רבי יצחק פון די ברייתא. זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין סתירה. ס'טייטש אז לעולם אימא לך שליח ציבור. ס'טייטש ס'שטייט דא יחיד ציבור מיינט נישט א תענית יחיד און א תענית ציבור, ניין, נאר אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט, יחיד מיינט שטילע שמונה עשרה, און ציבור מיינט הויך שמונה עשרה בעל תפילה, און די ברייתא זאגט אונז טאקע אז ביי שטילע שמונה עשרה לייגט מען נישט צו קיין ברכות, נאר ביי הויך שמונה עשרה. איי דקא קשיא לך, שליח ציבור עשרין וארבע מצלי, אז ביי א תענית ציבור איז די בעל תפילה זאגט פיר און צוואנציג ברכות, טייטש מ'לייגט צו זעקס ברכות נישט איינס, אויף דעם וועל איך דיר ענטפערן זאגט די גמרא, בשלש תעניות ראשונות דליכא עשרים וארבע, ס'טייטש אזוי ווי מ'האט שוין געזען אז ס'איז דא דריי סעטס וואס מ'איז קובע אויפן ציבור, דריי סעטס תעניתים, קודם איז מען קובע דריי תעניתים אויפן ציבור, נאכדעם איז מען קובע נאך דריי תעניתים וואס איז הארבער, און נאכדעם די דריטע מאל איז מען קובע זיבן תעניתים, דאס איז די הארבסטע, איז די ערשטע סעט זאגט די גמרא, די ערשטע דרייער, די ערשטע דריי תעניתים וואס די ציבור פאסט, דארט. זאגט מען נישט די כ"ד ברכות, די כ"ד ברכות זאגט מען נאר פון דארט און ווייטער, און במילא פון דעם רעדט מען, פון דעם האט די ברייתא גערעדט, די בעל תפילה ביי די ערשטע סעט לייגט צו איין איבעריגע ברכה די עננו, אבער די כ"ד ברכות איז נאכנישט דא, פרעגט די גמרא ולא, איז דען אזוי אז די ערשטע סעט, די ערשטע דריי תעניתים, זאגט מען נישט כ"ד ברכות, והא אין בין קתני, ס'שטייט דאך אין בין, וואס מיינט אין בין? איז אזוי שטייט אין א ברייתא, אין בין שלש ראשונות לשלש אמצעיות, וואס איז א חילוק צווישן די ערשטע סעט און דעם צווייטן סעט, אלא שבאלו מותרים בעשיית מלאכה, ובאלו אסורים בעשיית מלאכה, ביי די ערשטע סעט מעג מען נאך מאכן א מלאכה, מען מעג נאך ארבעטן, ביים צווייטן סעט נישט, איז לכאורה זעהן מיר אז דאס איז די איינציגסטע חילוק צווישן די ערשטע סעט און די צווייטע סעט, אלע אנדערע זאכן זענען זיי גלייך, הא לעשרים וארבע זה וזה שווים, ווען עס קומט צו די כ"ד ברכות, זענען ביידע גלייך אז ביי ביידע מאכט די בעל תפילה כ"ד ברכות, איז שווער וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז ביי די ערשטע סעט זאגט נישט די בעל תפילה כ"ד ברכות? יעצט אזוי, בעצם רש"י רעדט שוין דא אויס, און מען דארף וויסן אז אליבא דאמת שטימט די גאנצע זאך נישט טייטש אלעס איז געבויט אויף א טעות, פארוואס? ווייל אזוי ווי מען וועט זעהן בהמשך און די גמרא וועט טאקע ענטפערן אז כ"ד ברכות זאגט מען נישט ביי די צווייטע סעט, מען זאגט עס הערשט ביי די דריטע סעט, און במילא די קשיא דא וואס מען פרעגט דא פון די ברייתא אז אין בין, די ברייתא זאגט די חילוק צווישן די ערשטע סעט און די צווייטע סעט איז נאר לגבי מלאכה, איז טאקע אזוי, ווייל טאקע נישט ביי די ערשטע און נישט ביי די צווייטע זאגט מען נישט כ"ד, במילא איז די קשיא נישט קיין קשיא, ס'איז געבויט אויף א טעות, פארוואס? ווייל אין די תירוץ וואס די גמרא האט געענטפערט, האט די גמרא געזאגט אז די סיבה פארוואס ס'איז נישט שווער פון די ברייתא, איז ווייל די ברייתא רעדט ביי די ערשטע סעט, וואס ביי די ערשטע סעט זאגט מען נישט כ"ד, וואס איז משמע לכאורה פון דעם אז ביי די צווייטע סעט זאגט מען יא, איז אויף די טעות פרעגט די גמרא די קשיא, אבער אליבא דאמת, ווי מ'עט באלד זעהן, ביי די צווייטע סעט זאגט מען אויך נישט, נאר ביי די דריטע סעט זאגט מען, ממילא טאקע, מ'וואלט געקענט פארענטפערן די פריערדיגע ברייתא, אז ס'רעדט זיך אדער ביי די ערשטע סעט אדער ביי די צווייטע סעט, וואס ביי די ערשטע צוויי סעטס זאגט מען טאקע נישט די כ ד ברכות, און נאר ביי די לעצטע זיבן, די לעצטע סעט, די דריטע מאל וואס מ'איז קובע תענית, דעמאלטס טאקע זאגט מען כ ד ברכות. אבער על כל פנים, צוריק דא צו אונזער סוגיא צו די קשיא פון די גמרא, די גמרא פרעגט אז לכאורה זעהן מיר אין א ברייתא אין בין, ס'איז נישט דא קיין חילוק צווישן די ערשטע סעט און דעם צווייטן סעט נאר לענין מלאכה, איז משמע לכאורה אז כ ד ברכות זאגט מען אויך ביים ערשטן און אויך ביים צווייטן? זאגט די גמרא ניין, דאס איז נישט קיין קשיא, ווייל תנא ושייר, וואס טייטש אין בין, מיינט נישט ס'איז נישט דא גארנישט צווישן די ערשטע סעט און צווייטן סעט, ס'דא נאך חילוקים, איינע פון די חילוקים טאקע איז אז דאס איז מותר בעשיית מלאכה און דאס איז אסור, אבער ס'קען זיין ס'דא נאך, וואס נאך איז דא א חילוק? כ ד, אז די כ ד ברכות איז נאר דא ביי די צווייטע סעט נישט ביי די ערשטע סעט, און אויף דעם פרעגט די גמרא צוויי קשיות, קודם כל, מאי שייר דהאי שייר, איז ווי רש י איז מסביר, ס'איז דא אזא זאך אמאל אז מ'רעכנט נישט אלעס אויס, ס'דא נאך חילוקים, אבער דאס איז ווען ס'דא א גאנצע רשימה פון זאכן, און מ'לאזט אויס אפאר זאכן. אויסלאזן איין זאך האט נישט קיין זינען, און ממילא טאמער קענסטו מיר טרעפן א גאנצע רשימה פון זאכן וואס מ'האט אויסגעלאזט, חילוקים, נפקא מינות אין די ערשטע סעט און די צווייטע סעט, קענסטו דאס אויך אריינפאקן דארט אין די רשימה. אבער טאמער דאס איז די איינציגסטע חילוק, קען נישט זיין. ותו, און נאך פרעגט די גמרא, והא אין בין קתני, שטייט קלאר אין בין ס'נישט דא קיין חילוק צווישן די ערשטע סעט און דעם צווייטן סעט און משמע די איינציגסטע חילוק אויפן וועלט וואס איז דא איז עשיית מלאכה און וואס ווילסטו מיר זאגן אז ס'דא נאך א חילוק די כ ד ברכות שטימט עפעס נישט זאגט די גמרא אלא נאר דארף מען טאקע זאגן תנא באיסורי קא מיירי בתפילות לא מיירי טייטש די זעלבע סארט תירוץ אבער אויף א צווייטע נוסח ס'טייטש אזוי אוואדע איז דא נאך א חילוק ס'טייטש, עשיית מלאכה איז נישט די איינציגסטע חילוק צווישן די ערשטע סעט און די צווייטע סעט. איי, קען נישט זיין, די משנה זאל עפעס אויסלאזן, שטייט דאך אין בין, נישטא קיין שום אנדערע חילוק. יא, ווייל די משנה רעדט פון איסורים, אז איסורים וואס ס'איז דא א חילוק צווישן די ערשטע און די צווייטע איז עשיית מלאכה. ביים דאווענען קען זיין ס'דא נאך חילוקים, די משנה רעדט נישט פון זאכן פון חילוקים פון נפקא מינה'ס ביים דאווענען, און ממילא קען מען טאקע זאגן אז ביים דאווענען איז דא א חילוק צווישן די ערשטע סעט און צווייטן סעט, ביי די ערשטע דריי תענית ציבור'ס ביי די ערשטע סעט זאגט מען נישט כ ד און ביים צווייטן סעט שוין יא. ואי בעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא, וואס דאס איז די אמת'ע תירוץ, דאס וועט מען טאקע בלייבן צום סוף, אז באמצעייתא נמי לא מצלי עשרים וארבע, זאגט די גמרא די גאנצע זאך איז געבויט אויף א טעות, ביים צווייטן סעט זאגט מען אויך נישט כ ד, און אז מען זאגט נישט ביים צווייטן סעט כ ד, וואס איז די קשיא פון די ברייתא? די ברייתא זאגט טאקע די חילוק צווישן די ערשטע סעט און די צווייטע סעט איז עשיית מלאכה, און דאס איז טאקע די איינציגסטע חילוק. פרעגט אבער די גמרא ולא, איז דען אזוי? ביים צווייטן סעט זאגט מען נישט כ ד? והתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא נאך א אין בין ברייתא, די ברייתא זאגט אין בין שלש שניות לשבע אחרונות, וואס איז א חילוק צווישן די צווייטע סעט מיט די דריטע סעט? אלא שבאלו מתריעין ונועלין את החנויות, ביי די דריטע סעט איז הארבער ס'איז מתריעין, ווי מ'האט שוין געזען ביי אונזער משנה, און ונועלין את החנויות מ'פארשפארט די געשעפטן, איז לכאורה משמע דאס איז די איינציגסטע חילוק, הא לכל דבריהן זה וזה שווין, פאר אלע אנדערע זאכן, ווי די רשש זאגט אז דער לכל דבריהן איז א טעות, ס'איז געשטאנען די ארגינעלע טעקסט פון די גמרא לכ ד, וואס מיינט לכ ד ברכות, מען האט עס געעפנט אויף לכל דבריהן אבער באמת דארף דא שטיין לכ ד, וואס דאס איז טאקע ביידע די זעלבע נקודה, וואס טייטש לענין כ ד ברכות, איז די צווייטע סעט און די דריטע סעט גלייך, אז ביי ביידע זאגט מען, וכי תימא זאגט די גמרא, דא וועסטו מיר וועלן אויך זאגן, הכא נמי תנא ושייר, אז ס'איז דא זאכן וואס מען האט אויסגעלאזט, האסטו אסאך נפקא מינות צווישן די צווייטע סעט מיט די דריטע סעט, חוץ פון מתריעין ונועלין את החנויות, איינע פון די חילוקים איז טאקע דער כ ד, אבער זאגט די גמרא דאס קען מען נישט זאגן, והא אין בין קתני, שטייט אין בין, אין בין מיינט נישט דא קיין שום חילוק, נאר דאס, איי פרעגט די גמרא ווער זאגט דיך, ווער זאגט דיך אין בין מיינט נישט דא קיין שום חילוק, איך וועל דיר א ראיה ברענגען ס'איז נישט אזוי, ותסברא אין בין דווקא אזוי, אין בין מיינט אז ס'איז נישט דא קיין שום חילוק, ס'טייטש די איינציגסטע חילוק צווישן די צווייטע סעט און די דריטע סעט איז מתריעין ונועלין את החנויות, והא שייר, תיבה, ס'דא נאך א חילוק, וואס די משנה זאגט נישט, די משנה רעדט נישט פון דעם. תיבה, שטייט, מ'עט זעהן, אז ביי די דריטע סעט, ביי די זיבן תעניתים ביי די דריטע סעט, נעמט מען ארויס די תיבה דעם ארון קודש אין גאסן פון שטאט און מ'בלאזט א גאנצע סדר וואס איז געווען דארט ביים דריטן סעט. דאס שטייט נישט, און ממילא, ברענג מיר נישט די אין בין שטייט אין בין ס'מיינט נאר דאס, ס'דא נאך זאכן, זאגט די גמרא ניין, וואסערע וואסערע נאך זאך איז דא תיבה, תיבה איז נישט קיין ראיה אינגאנצן, ווייל אי משום תיבה לאו שיורא הוא, מילי דצינעא קתני, מילי דפרהסיא לא קתני, תיבה איז א מילי דבפרהסיא, ס'איז א זאך מען טראגט ארויס אין גאס פון שטאט, פון דעם האט דער משנה נישט גערעדט פון פרהסיא'דיגע זאכן, נאר פון צינעא'דיגע זאכן, זאכן וואס געשעט אין בית מדרש, זאכן וואס געשעט אין שטוב, פון דעם האט מען גערעדט, און ממילא, אויב אזוי, קומט אויס צוריק, אז ווען ס'שטייט אין בין, מיינט ס'איז נישטא קיין שום אנדערע נפקא מינה, און ממילא אז ס'שטייט אין א ברייתא אין בין שלש שניות לשבע אחרונות אז די איינציגסטע חילוק צווישן די צווייטע און די דריטע איז אז מתריעין ונועלין את החנויות איז משמע אלע אנדערע זאכן זענען זיי גלייך, אויב אזוי קומט אויס אז כ ד ברכות מאכט מען אויך ביים צווייטן סעט, נישט נאר ביים דריטן סעט אזויווי די גמרא האט פריערט געוואלט זאגן, אמר רב אשי לייגט רב אשי צו, מתניתין נמי דיקא,

ביי אלע אנדערע זאכן אדער ווי די רשש איז גורס בכ ד איז די צווייטע סעט מיט די דריטע סעט גלייך אז ביי ביידע זאגט מען כ ד ברכות זאגט די גמרא וכי תימא דא וועסט מיר אויך וועלן זאגן הכא נמי תנא ושייר ניין ס'איז דא נאך נפקא מינה'ס קען ווייטער נישט זיין ווייל דא שטייט נישט א לשון אין בין דא שטייט א צווייטע לשון והא מה אלו קתני ביי אונזער משנה שטייט מה אלו יתירות על הראשונות ס'טייטש וואס איז די דריטע סעט מער פון די צווייטע סעט אז שבאלו מתריעין ונועלין את החנויות און מה אלו איז גאר א שטארקע לשון מה אלו מיינט אז די איינציגסטע חילוק צווישן די צווייטע סעט און די דריטע סעט איז טאקע מתריעין ונועלין את החנויות, נישט כ ד. איז ווייטער נאך א ראיה אז מען זאגט כ ד ביי ביידע, מען זאגט שוין ביי די צווייטע סעט כ ד. זאגט די גמרא, ווער זאגט ותסברא מה אלו דווקא? והא שייר לה תיבה? זעלבע קשיא פון פריער, וויאזוי קענסטו מיר זאגן מה אלו איז מיט אזא פעסטקייט אז די איינציגסטע חילוק צווישן די צווייטע און די דריטע איז מתריעין ונועלין את החנויות, ס'איז דאך דא די ענין פון תיבה, וואס תיבה איז דא ביי די דריטע נישט ביי די צווייטע זעסטו האסט עפעס אויסגעלאזט, און דא די מפרשים זאגן אז בעצם וואלט מען געקענט ענטפערן די גמרא וואלט געקענט ענטפערן זעלבע תירוץ פון פריער, מילי דצינעא, מילי דבפרהסיא, אז תיבה איז א ענין בפרהסיא, פון דעם האט די משנה נישט גערעדט, אבער אנשטאטס דעם ענפערט די גמרא א צווייטע תירוץ, זאגט די גמרא ניין, קענסט מיר נישט קיין קשיא פרעגן פון תיבה, ווייל אי משום תיבה לאו שיורא, משום דקא חשיב לה באידך פירקא, וואס טייטש, אין די קומענדיגע פרק, אין די צווייטע פרק דא ביי אונז מסכת תענית, שטייט טאקע דער חילוק צווישן די צווייטע סעט און די דריטע סעט, אז ביי די דריטע סעט טראגט מען ארויס דעם תיבה אינדרויסן פון שטאט, אזוי ווי מען האט געשמועסט, און ממילא הייסט עס נישט קיין שיור, וואס טייטש, אז ס'שטייט ביי אונז אין משנה, וואס איז די חילוק צווישן די צווייטע סעט און די דריטע סעט, מתריעין ונועלין את החנויות. וואס פרעגסטו מיר א קשיא? איז דא נאך א חילוק תיבה? בסדר, ווארט צו ביז נעקסטע פרק מען וועט רעדן פון יענע חילוק. מען רעדט פון אלעס, מען דארף נישט יעדע משנה אלעס זאגן. און ממילא פון תיבה קענסטו מיר נישט קיין קשיא פרעגן. זאגט די גמרא, השתא דאתית להכי, יעצט אז דו זאגסט מיר דעם תירוץ, עשרים וארבע נמי לאו שיורא, דקתני לה באידך פירקא. זאגט די גמרא, יעצט פאלט אוועק די גאנצע קשיא. וואס איז געווען די קשיא? דא שטייט אין בין, דא שטייט מה אלו, שטארקע לשונות, די איינציגסטע חילוק צווישן די צווייטע סעט און די דריטע סעט, איז מתריעין ונועלין את החנויות, אבער כ"ד זענען זיי גלייך, זאגט די גמרא וואס עפעס, כ"ד זענען זיי נישט גלייך, איי פארוואס לאזט מען עס אויס, אויב כ"ד איז נאך א חילוק וואלט די משנה עס געדארפט זאגן וואלט די ברייתא עס געדארפט זאגן, זאגט די גמרא ניין, ווייל מען רעדט פון דעם אין א צווייטע פרק אין די צווייטע פרק שטייט קלאר אז ביי די דריטע סעט זאגט מען כ"ד ברכות אבער ביי די צווייטע סעט נישט, און במילא מיט דעם איז שוין פארענטפערט אלעס צוריק צו אנפאנג, קען מען שוין זאגן אז דאס וואס רבי יצחק האט געזאגט אז א יחיד ביי שטילע שמונה עשרה לייגט נישט צו קיין ברכות איז גערעכט, און דאס וואס שטייט אין די ברייתא אז די חילוק צווישן א יחיד און א ציבור איז ביי ציבור לייגט מען צו א ברכה ביי יחיד נישט, מיינט טאקע יחיד שטילע שמונה עשרה און ציבור הויך שמונה עשרה, איי ביי הויך שמונה עשרה לייגט מען נישט צו איין ברכה, מען לייגט צו זעקס ברכות, נעה דאס איז נאר ביי די דריטע סעט, אבער ביי די ערשטע צוויי סעטס לייגט מען טאקע נאר צו די איין ברכה די עננו, זאגט די גמרא מאי הוי עלה, וואס בלייבט למעשה, ווי לייגט מען צו די עננו, אמר רב שמואל בר ססרטאי וכן אמר רב חייא בר אשי אמר רב, בין גואל לרופא, צווישן גואל ישראל און רופא חולי עמו ישראל דא לייגט מען צו א איבעריגע ברכה, רב אשי אמר משמיה דרבי ינאי בריה דרבי ישמעאל, בשומע תפילה, והלכתא און די הלכה איז טאקע ביי שומע תפילה אז א יחיד וואס דאווענט שטילע שמונה עשרה לייגט צו עננו ביי שומע תפילה ער לייגט נישט צו איבעריגע ברכה נאר בעל תפילה לייגט צו די איבעריגע ברכה